טיגן אָװנט, לכּבֿוד יעקבֿ גלאַטשטײן. אָבער עס איז זעלטן באַשערט, אַז אַ ייִדישע שׂימחה זאָל זיך אָנהױבן בלױז מיט שׂימחה. מיר דאַרפֿן און מוזן און װעלן זי אָנהױבן מיט אַ מינוט שװײַגן

צו באגעגענען זיך מיט יעקב גלאטשטיין קענען אין דעם פאל זיין צוויי. איין געלעגנהייט איז, ער איז געבוירן געווארן דעם צוואנציגסטן אויגוסט אַכצן הונדערט זעקס און נײַנציק, און ווער עס קען רעכענען דער קען גרינג בארעכענען אז אים איז פארגאנגענעם אויגוסט געווארן פֿינף און זעכציק יאר,

אינערליך און אויסערליך, און עס רופט זיך דווקא די פרייד פון אידישן ווארט. אזא מין ערשיינונג איז אויך זיכער א גוטע געלעגנהייט צו פייערן יעקב גלאטשטיין, אבער דער עיקר געלעגנהייט איז, וואס שוין עטליכע יאר איז ער ביי אונז אין שטאט נישט געוועזן, און וואס מיט יעקב גלאטשטיין דארף מען זיך.

ער, גלאַטשטיין, באַלאַנגט צו די שרײַבער אין דער ייִדישער ליטעראַטור מיט דער העכסטער טראַדיציע, מיט דער טראַדיציע, וואָס אַ שרײַבער איז נישט בלויז קיין אײַנגעשלאָסענער פּאָעט אין אַ העלפֿאַנדביינערנעם טורעם, נאָר ער איז אַקטיוו און טעטיק אויף אַלע געביטן פֿון לעבן. חבֿר ראַבינאָוויטש.

גלאטשטיין טוט דאס, און דאס איז זייער שיין ווייל ער באמערקט אזעלכע וואס וואלטן אפשר אויף אן אנדערן אופן נישט באמערקט געווארן.

און אין זיין פובליציסטישער ארבעט זענען גרויס, אלץ ארומנעמענדיג. זיין שפראך איז מייסטערהאפט, און ער האט אין דער שפראך ווידעראמאל זיך מיט אזא מין, כ'קען דא גאר דאס ווארט נישט געפינען, דאס ווארט וואלט נאר גלאטשטיין אליין געקענט געפינען, מיט אזא מין איבערהארציגקייט זיך פארבונדן צו יידיש, און.

מיין געצעלט הייסט עס. נעם מיך ארום מיט ווערגענדיגער געטריישאפט לשון מיינס, ווער מיר אן אייפערזיכטיג ווייב, בינד מיך צו צום געצעלט, לאז מיך ווערן שטום-לשון פאר דער וועלט אפילו אין דער בעסטער איבערזעצונג זאלן זיי מיך פארטיילן.

גרויסע שרייבער גיבן אלעמאל מיט גרויסע קוואנטומס דערפאר ווייל זיי זענען אויסגעפילט מיט א געוואלדיגער ליידנשאפט, מיט א געוואלדיגער תאווה פון שרייבן. און גלאטשטיין איז אויך פארכאפט מיט דער געוואלדיגער תאווה פון שרייבן. ווען ער וואלט צוזאמענגענומען אלץ וואס ער האט אויפגעשריבן דאכצעך א הונדערט בענדער צו פיר הונדערט זייטן וואלטן עס זיכער געוועזן. און מסתמא וועט מען אמאל ווען ער וועט שוין זיין פאררעכנט צווישן די קלאסיקער דאס טון און ארויסגעבן אלע זיינע ווערק וואס ער האט געשריבן. יא מסכים אדער נישט מסכים, אלעמאל אנרעגנדיג, אויפרעגנדיג, אינספירירנדיג, בויענדיג, צעשטערנדיג און ווידער באלד בויענדיג, אזוי איז גלאטשטיין און אים באגריסן מיר דא מיטן גאנצן הארץ. איך וועל יעצט געבן דאס ווארט דעם חבר חסיד, א שריפטשטעלער, א לערער, א קענער פון אידישער ליטעראטור, ער זאל געבן אן אפשאצונג איבער אונזער גאסט.
די צייט, אונזער אומרחמנות'דיגע צייט, האט יעקב גלאטשטיינען אויך נישט געשאנעוועט, פונקט אזוי ווי ס'האט נישט געשאנעוועט אסאך אנדערע דיכטער. דאס דורכגיין דעם אימה'דיגן מדבר פון אונזער יארהונדערט, ווי עס דרוקט זיך גלאטשטיין טרעפליך אויס, האט געפאדערט אן אנלאדן זיך מיט א געוואלטיגן כח אויב מ'האט נישט געוואלט פון דער צייט פארשלעפט און מיטגעשלעפט ווערן אין דער דיכטונג פון יעקב גלאטשטיין אנהייבנדיג פון די ווייטע אנהויבן ביז צו דעם לעצטן בוך פילט זיך אן אייגן קערעווען אן אייגנארטיג קערעווען מיט א קלארן באוואוסטזיין צו א אנגעדייטן ברעג. אוואדע, אויך יעקב גלאטשטיין האט נישט געקענט אויסמיידן און זיך אפהיטן פון אט אט דעם גורל'דיגן בלאנדזשען פון א דור, דאס פארלאזן דעם בית מדרש, דאס זיך אומקערן צו אים,

מיט דעם טראגישן נאכפאלגן פון ציללי הדורות, די שאטנס פון דורות וואס זענען נאכגעגאנגען, געמאנט, געוועקט, און האבן איבערגעלאזט א קרע שבלב, א ריס אין הארצן, א ריס וואס איז קיינמאל מער נישט אויסגעהיילט און נישט פארגלעט געווארן. ניין, ביי יעקב גלאטשטיינען. מיט דעם אומפארמיידליכן פארלאזן די אלטע וועלט אביסל, זיך צונויפטרעפן מיט דער דרויסנדיגער וועלט, מיט דעם אפהיטן דאס אייגענע אין זיך, איז דאס אלעס פארגעקומען אויף אן אייגענעם, עכט גלאטשטענישן אופן. ס'קען זיין אז טיילווייז איז עס דערפאר, ווייל ער איז אזוי. אומדערשיטערט פארליבט און גלויביג אין דעם אידישן לשון. ס'קען זיין ווייל דורך דעם לשון, דעם אידישן לשון, האט ער באקומען אזא נאענטיגע קרובישאפט צו דעם פאלק. ס'קען זיין ווייל ווי ער זאגט אליין, אין דעם גאנג פון אידיש קען מען אמאל לעסטערן הייליגקייטן כדי זיך צו דערשלאגן צו עכטער אמונה. ס'קען זיין אז ס'איז דא אין דעם אויסטייטש פון חסידות אזוי ווי אידיש האט עס פארשטאנען און ווי עס ווערט ארויסגעבראכט ביי אים אין די לידער וועגן בראצלעווער, דער ווילן ארויסצורעדן, צו רעדן פאר פייער און פאר וואסער. אבער ס'קען זיין אז נאך מער איז עס דערפאר ווייל ער האט עס דיכטעריש געפילט, כאטש געדאנקליך איז עס זייער שווער צו באווייזן, אז פון אידישקייט קען מען זיך גארנישט אפרייסן, עס שרייט ארויס פון אלע אברים. אין א וואונדערליך ליד אין דעם בוך פון מיין גאנצער מי, אין א ליד וואס הייסט די קרוין, שטעלט גלאטשטיין א פראגע, פון וואנען האט זיך גענומען צו מיין קאפ די פארזילבערטע קרוין פון אידישקייט פון וואנען און גלאטשטיין גיט דערויף א טיפזיניגן, א זייער שפארעוודיגן און א זייער חנעוודיגן ענטפער. ער לענט זיך אן אויף א פסוק וואס זאגט, לאז דיין ברויט אויפן וואסער, שלח לחמך על פני המים. נעם די רצועות פון צובונד אין דער טיפעניש א ווארף, ווארף, וואס האט עס פאר א זינען, אין פארלויף פון די טעג וועסטו זיי סיי ווי סיי געפינען. און אין דעם זעלבן ליד, אויף דער זעלבער טעמע, ווייטער זאגט ער, אז מיט פערציקער יארן צוריק, אין ווילדן יונגן שטיף, דורך א פענצטערל פון שיף האט ער געלאזט די תפילין שווימען, זיי זענען אים נאכגעשווימען, און דאס איז די גרייס גרויע קרוין פון אידישקייט. אין די לידער פון גלאטשטיינען הערט זיך אסאך מאל ארויס טרויער, א טרויער וואס ווערט זייער אפט פארשידן באקליידעט, א טרויער וואס ווערט דורך פארשידענע אומדערווארטעטע ניואנסן זייער טיף ארויסגעבראכט. אבער עס איז נישט דער טרויער פונעם ריס אין זיך, נישט דער טרויער פון א ריס מיט דער אידישקייט, ווייל די אידישקייט וואס גלאטשטיין האט אין זיך פארמאגט האט ער זיך פון איר קיינמאל נישט אפגעריסן. פארקערט, אט די אידישקייט איז מיט אים געוואקסן אין פארנעם. מיט דער ייִדישקייט, וואַקסנדיק אַלס אַ דיכטער, האָט ער געמאָסטן די וועלט, און מיט דער ייִדישקייט האָט ער אויך געקערעוועט דעם איימעדיקן וועג דורך דעם מידבר פֿון אונדזער יאָרהונדערט. אין דער ייִדישקייט, לויט גלאַטשטיינס אויסדרוק, האָט ער געוואָלט, אַזוי ווי אַנדערע דיכטער, עפּעס צוגעבן, אַ שם, א נוסח, א ווארט וואס זאל אריין אין דעם סידור פון די דורות. אבער פון דער אידישקייט האט ער אלעס אפגעהיט וואס ער האט באקומען. ווייל אט אט די רייכקייט וואס ער האט ארויסגעפילט אין דער אלטער אידישקייט האט ער נישט געפילט און נישט געקענט געפינען אין ערגעץ. אט דאס אלטע פארמעגן פון דער אלטער היים האט גלאטשטיין געמ. מאסטן מיט דער מאס פון געפיל, פון א פארציטערטער תפילה, פון עכטע מידות, און אין דער ארומיקער וועלט האט ער נאר געזען א רו-לאזע, א אומגעלומפערט זוכן נאך יונגער פרייד. די אידישקייט אין וועלכע ער האט זיך אזוי פארטיפט האבן זיך איבערגערופן דורות, עס האט אריינגעשטראלט אין זיי פונעם אמאל א בטחון וואס האט באלויכטן יעדער ווינקל און אין דער וועלט ארום, אין דער נישט-אידישער ווי אויך אין דער איצטיג אידישער וועלט. פון אלע שולן און טעמפלען איז ער געווען בספק צי גאט כאפט זיך דארט אמאל אריין. איך ווייס ניט צי זענען דא נאך א סך אידישע דיכטער וועלכע זאלן זיין אזוי ווי גלאטשטיין איינגעווארצלט און אויסגעבונדן מיט דעם לעבן פון די אידן אין אמעריקע. די אנדערע דיכטער, פילן נאך אסאך מאל עפעס א געוויסע התבטלות, א געוויסע אפהענטיגקייט, א געוויסע פרעמדקייט צו דעם ארום. גלאטשטיין איז גראדע זייער א שליט איבער דעם שטאף, אבער דערפאר איז ביי אים דא אויך א זיכערע בייסיגע קריטיק צו אט אט די אלע וועלכע ער רופט איראניש אונזערע ליבע אפאלאגעטן וועלכע זוכן היילמיטלען פארן אידישן פאלק ווי אזוי עס זאל פארשווינדן און גלאטשטיין פילט פון זיי ארויס אט דעם חושך'דיגן שרעק וואס איז אים אזוי דערווידער און ווען ער דערפילט די אויסגעהוילטקייט פון דעם דור דאס לויפן און אנטלויפן זייערס פון זיך, ווייסט ער פאר זיי בלויז איין טרייסט, זיי קענען לויפן, אבער עס שרייט ארויס פון אלע זייערע אברים דער גורל'דיגער שמע ישראל. אין די לידער פון גלאטשטיינען, אינאיינעם מיט דעם געדאנקליכן יסוד וועלכער איז דא אין זיי, קרייצן זיך און ראנגלען זיך זייער אסאך שטימונגען און געפילן. ס'איז א אויפברויז אפט פון פאטאס, פון סארקאזם, פון איראניע, א אויפבליץ פון געדאנק וואס רייסט זיך דורך דורך דעם ליכטיגן שפינען פון א פעדעם פון דערהויבונג. עס לייכט אויף אמאל אין אים א געדאנק וואס דערהייבט דאס געפיל צו דער הייך פונעם שכל. און זיין באוואוסטזיין, כאטש זייער סענסיטיוו, איז שטרענג קאנטראלירט פון זיין קינסטלערישן חוש. אבער אמאל דעקט ער אויך אויף פארבארגענע ווינקלען פון דעם אונטערבאוואוסטזיין, עפעס א אומרו, א שרעק דארט, א טרויער וואס לויערט. אבער עס איז דא אין דעם אן אנונג, אז אינאיינעם מיט אט א דער שרעק, מיט'ן אומרו, קען זיין אז מען קען דערהערן א שארך פון געטליכקייט, א שארך פון געטליכער זעאונג. און גלאטשטיין, ווי מיר האבן דא געזאגט, זייענדיג אזוי געווענדעט מיט'ן פנים צו דעם תוך, צו דעם תמצית'דיגן פון אונזער לעבן, איז מיט א צווייטער טייל געווענדעט צו דעם אבסטראקט, צו דעם מהות פון מענטשליכן וועזן. און דארט אין אים שטייגן אויף אומרוען, שרעק, אומעט. אבער דער אומעט איז אים אסאך מאל ניחא'ער, אסאך מאל מער באליבט ווי די רעווענדיגע פרייד פאר וועלכע ער האט זייער מורא. און אין אט אט א די לידער הערט זיך ארויס א ווידערקול פון קהלת, א איוב'דיגער צער און א איראניע קעגן די וואס קומען טרייסטן, ווייל די. פאלשע טרייסטער, ווי ער זאגט עס זייער טרעפליך, זיי ווארעמען זייערע רעוומאטישע פיס ערגעץ אין ווייטע מקומות. דאס איז דער אומרו פון דיכטער, דער אומרו און דער טרויער פון א מענטש. אבער דער אומרו און דער טרויער ווערט נאך געכפל'ט ווען ער הייבט אן די קינות אויפן חורבן פון אונזער אידיש לעבן איצט. ווען ער קלאגט וועגן די אידישע שטעט איז מיט א וועלט ארומכאפנדיגן אימאזש זאגט ער, זיי, אט די אידישע שטעט זענען ווי אפגעשפרונגענע אותיות פון א לעבן. אלע גרעניצן פון דער וועלט זענען טמא. די הונדערטער טויזנטער טויטע אידישע קינדער וואס וויינען שירה. דאס רחמים געפיל וואס האט זיך אפגעטאן פון דער גאנצער וועלט און געפינט נאר א אפקלאנג אין דער קינה אין דעם אידישן קלאגן, אט דאס וועקט אין אים א אומרו, א האס צו דער וועלט, און קורטשענדיג זיך אין ליידן דעם קלאנג פון א נביא הזעם. נאר אמאל עפנט זיך אויך אויף א פענסטערל פון חלום צו דער פרייד, די פרייד פון דער נייער אויפלעבונג פון ישראל, אט די ליכטיגע צרות, ווי ער זאגט, פון דער אויסלייזונג, די פארבלענדעניש פון די ניסים. און אויך דארט ברענגט ער ארויס א וואונדערליכן אימאזש, דאס קליינע לאנד ישראל איז ווארעמער פון דער וועלט. ווייל ס'האט גאט'ס פנים. און אט צו דעם לאנד, מיט אט דער גרויסער ירושה וועלכע ער פילט אין זיך, מיט דעם פארבונד פון די דורות, בעט ער זיך און זאגט, רעד צו מיר אידיש, אידיש לאנד, וועל איך רעדן צו דיר עברית ממילא.

איך וויל דא ביי דער געלעגנהייט באגריסן די געסט פון אויסלאנד, דא, דא איז פארהאנען א אידישע שוישפילערין א בארימטע פון אמאליגן פוילן און שפעטער פון אמעריקע אין א סך יארן בעלא בעלארינא און די באגריס איך.

דער פרעזידענט פון דער ביבליאטעק חבר ישראל ראבינאוויטש און דער דירעקטאר פון דער ביבליאטעק חבר דוד ראם. דאס וועט זיין מארגן זייגער איינס. באזונדערס האבן מיר צו דער זאך, צו דער אונטערנעמונג פארבעטן די משפחה פון יוד יוד סיגאל און די מיטגלידער פונעם פאראיין פון אידישע שרייבער און די מיטגלידער פון דער פארוואלטונג פון דער אידישער פאלקסביבליאטעק. אבער וועמען עס אינטערעסירט דער איז נאטירליך.

אנדרעי דאכט זיך מיר, ווי? סאנט טשארלס, יא. מארגן זייגער צען דרייסיג אינדערפרי, ווי איר זעהט איז דער גאסט זייער אקטיוו דא אין שטאט. חוץ דעם וויל איך מיטטיילן אז ביי אונז אין שטאט איז ער געווארן א טעלעוויזיע נו סטאר לאמיר זאגן. ער האט דא, חבר דוד ראם האט עס אראנזשירט ביי אויף דער סטאציע צוועלף. געהאט א טעלעוויזיע שמועס וועגן זייער וויכטיגע זאכן אין שייכות מיט ליטעראטור, אן אלגעמיינעם שמועס, דער שמועס איז נאטירליך אין ענגליש, און איר באדויערט נישט, ווייל אין צוויי וואכן ארום וועט איר, אין צוויי וואכן ארום וועט איר ערשט קענען באדויערן, ווייל אין צוויי וואכן ארום וועט עס געגעבן ווערן, עס איז אויפגענומען געווארן, א, זעט איר, איר זעט עפעס? אן אודיטאריע רעקארד. אין צוויי וואכן ארום וועט עס געגעבן ווערן, מסתמא וועט עס אנאנסירט ווערן אין צייטונג, איך ווייס נישט גענוי ווען, אבער עס וועט זיין אויף דער צוועלפטער סטאציע.

אוועק פון דיר כדי צו קומען צוריק. די נאכט איז אייביג פאר א טויט פאלק, הימל און ערד אפגעווישט. ס'לעשט זיך דאס ליכט פון דיין ארעם געצעלט, ס'פלעמלט די לעצטע אידישע שעה, אידישער גאט.

שטעלט אים אפ א אידל אין גאס, האסטו געזען דאס צויבערפאס? אוודאי, וואדען? אוודאי, וואדען? אלץ געזען און אלץ געזען! אליין געזען דאס צויבערפאס מיט דעם גילדענעם עפל קוואס. דערציילט אזוי דער רייזעמאן, געיאזדעט מיט וואגן, געיאזדעט מיט באן, אומעטום געווען און אומעטום געוואן, מיט די אייגענע אויגן אלץ געזען. שטעלט אים אפ א דייטשל אין גאס און זאגט אים, מאגע איך איהנען שטעלן א פראגע? זאגט דער רייזעמאן, אדעראגע, מיט דער גרעסטער פארגענאגע מאכט דאס דייטשל אט אזוי, האסטו געזען די קופערנע פרוי? גיט דער רייזעמאן ביי דער בארד א גלעט און זאגט מיט א שמייכל, כ'מאך א וועט. אוואדע, וואדען? אוואדע, וואדען? אלץ געזאן און אלץ געזען! אליין געזען די קופערנע פרוי ווי איך בין אן אלטער גוי. דערציילט אזוי דער רייזעמאן.

א אידישער שרייבער וועט רעדן, וועט האלטן א שמועס וועגן אידישער ליטעראטור. דאס וועט זיין דער ערשטער טייל פון זיין ארויסטרעטן פאר אונז. שפעטער וועלן מיר טרינקען א, נישט קיין גלעזעלע וויין, נאר א גלעזעלע טיי, אזוי ווי דער רייזעמאן, און דערנאך דעם וועט גלאטשטיין פאר אונז אליין.

מען פרעגט מיך, פארוואס הייסט אייער בוך די פרייד פון אידישן ווארט אז איר האט אזויפיל טרויעריגע לידער? אט א דאס איז די פרייד פון אידישן ווארט, ווען ס'קומען קיין עין הרע אזויפיל אידן, אזויפיל פיינע אידישע פענעמער, און מען פריידט זיך, מען מאכט א שמחה ארום אידיש, ווערט עס די פרייד פון אידישן ווארט, אפילו ווען מען שרייבט טרויעריגע לידער. דא איז פארגעקומען א שטיקל שטילע דיסקוסיע, איך ווייס נישט צו דער עולם האט עס באמערקט, אבער ס'איז פארקומען א שטילע דיסקוסיע, א שטילע פאלעמיק. ס'איז שוין אזוי אלעמאל, אז ווען ס'האלט קומט צווישן מיר און ראוויטשן, ברעכן שטענדיג אויס פאלעמיקעס. איז פארקומען דא אויך ווידער א שטילע פאלעמיק. ראוויטש האט געזאגט אז איך שרייב שווערע לידער. האט גלייך חבר חסיד באוויזן ווי גרינג ער קען זיך עס אויסלערנען פון אויסנווייניג. איז היינט איז מיין טעמע, אט א דאס זייטעלע. נישט קיין גרויסע טעמע, אבער די טעמע איז א ברייטע, די טעמע הייסט שמועסן ארום דער אידישער ליטעראטור. שמועסן איז אזוי, מ'קען אוועק שמועסן ביז נאך האלבע נאכט, אבער איך וועל מאכן עפעס היינט א שטיקל שינוי, געווענליך אין דעם רעפעראטן, אין דעם רעפעראטן טייל, נאכדעם ווי דער לעקטאר אדער דער שרייבער ווערט פארטיג, מיט זיין רעפעראט, מיטן צוגרייטן רעפעראט, א צענטראלע טעמע, אויסגעארבעט, פיין, מיט אלע פיטשעווקעס, זעצט ער זיך אוועק, ס'הייסט ער וויל זיך אוועק זעצן, און ער מיינט ער קען זיך שוין אפרוען, הייבט מען אן געווענליך שטעלן פראגן, און מען דערלאנגט אזעלכע פראגן, אז יעדע פראגע אליין פאדערט א נייעם רעפעראט. אבער פונדעסטוועגן דערזעט מען אז די פראגע שטעלערס זענען גאנץ גוטמוטיגע מענטשן. אמת טאקע זיי ווילן דיך א קאפוטשקע אונטערשטעלן א פיסל מען זאל זיך שטרויכלען. ווייל א שרייבער, א אידישער שרייבער דארף נישט גיין גוט די גאנצע צייט. מען האט אויסגעהערט די לעקציע, גיבט מען אים אזא מין א שטעל א פראגע, א זייטיגע פראגע. פון דער אנדערער זייט אבער זעט מען אז די פראגע שטעלערס אייגנטליך ווילן אויכעט אריינכאפן א קליינע רעדעלע. אן האלטן א רעדע, איז אויב דער שרייבער האט גארנישט דאגעגן, לאזט ער זיי זאלן רעדן, זיי זאלן זיך דא דורך רעדן, א ליינער מעג אויך רעדן, ס'איז א פרייע מדינה, א ליינער האט די פריווילעגיע זיך דורכצורעדן, ספעציעל ווען דער שרייבער זעט און הערט, ער זעט אינטעליגענטע אידן און הערט אינטעליגענטע רייד, איז ווידער א פרייד פאר אים. האב איך געטראכט זיך, וואס דארף איך ווארטן ביז וואנען מען זאל מיר נאכדעם שטעלן די פראגעס, איך וועל געבן גלייך די פראגעס, איך וועל אנהייבן מיט דעם, איך וועל אנהייבן מיט נישט חלילה קיין היפאטעטישע פראגעס, איך האב דא פאר זיך צען פראגעס, און יעדע פראגע איז געשטעלט געווארן ערגעץ וואו אין דער שטאט אדער אין אן אנדער שטאט, נאכדעם ווי דער רעפערענט איז פארטיג געווארן מיט זיין לעקציע און די פראגעס האבן אן אומדירעקטע שייכות צו אונזער טעמע, שמועסן ארום דער אידישער ליטעראטור, איז א איד האט זיך פארגלוסט צו פרעגן א פראגע צום סוף פון דער לעקציע, איר האט דא גערעדט וועגן אידישע ליטעראטור, וויל איך אייך פרעגן אזא פראגע. צי איז בכלל ליטעראטור נויטיג אין אונזער צייט? אפשר קען מען זיך אינגאנצן באגיין אן ליטעראטור? אה, דאס איז פון יענע פראגעס וואס מען דארף זיך ערשט אוועקשטעלן, האלטן א לאנגן רעפעראט, פשוט, איך האב גערעדט וועגן ליטעראטור. נעמט ער און לייקנט אפ דעם גאנצן ענין אז מען קען זיך אינגאנצן באגיין אן ליטעראטור היינטיגע צייטן.

און מען טראגט אים אונטער אזויפיל שעפעלעך כבוד ביי אונז אין אמעריקע, דא רעדט זיך וועגן דער, נישט וועגן דער אידישער ליטעראטור, אידישע ליטעראטור ווייסט מען וואס פאר א שעפעלעך כבוד מען קריגט, אבער אבער דא רעדט זיך וועגן דער אלגעמיינער ליטעראטור, איז אפילו דער דאזיגער בריוו שרייבער האט אויך גערעדט עפעס פון א געוויסן ענין, האט אנגעקלאפט אויף א געוויסן ענין. ס'געווען אמאל א צייט ווען א שרייבער האט געהאט גרויס חשיבות און גרויס אנזעהן אין אלע אין אלע אייראפעס, אין די אייראפעאישע לענדער, דער עיקר אין רוסלאנד, ווער געדענקט עס נישט וויאזוי מ'האט ארויפגעקוקט צום שרייבער, דער שרייבער איז געווען דער פירער פון די געזעלשאפט, ס'איז גענוג צו דערמאנען אזעלכע נעמען ווי וולאדימיר קאראלענקא, סאלאוויאוו, סאלטיקאוו-שטשעדרין, טאלסטוי, זיי זענען נישט געווען בלויז קיין שרייבערס, זיי זענען געווען די זיילן, די גרויסע זיילן וואס אויף זיי איז האט זיך איז געשטאנען די גאנצע רוסישע געזעלשאפט. און אין דייטשלאנד דעמאלט, אין דעמאלטדיגן דייטשלאנד. און אין נארוועגיע אין סקאנדינאוויע בכלל איז געווען א געוואלדיגער דרך ארץ פאר דעם שרייבער ווי א פירער, ווי א פירער פון פאלק. מען האט נישט נאר געליינט דעם שרייבער כדי צו וויסן וואס ער טוט מיט זיינע העלדן, נאר מען האט געליינט דעם שרייבער כדי צו וויסן וואס דער שרייבער טראכט הינטער די פלייצעס פון זיינע העלדן. ביי אונז אין אמעריקע האבן מיר זיך געהאט אויסגעלערנט אז דער שרייבער איז נישט וויכטיג ווי זיין בוך, ס'בוך איז וויכטיג, און אים האבן מיר געגעבן אלע פריוועלעגיעס, פילם פריוועלעגיעס, פריוועלעגיעס פון א בעסטסעלער ער זאל ווערן א מיליאנער, אבער די פערזענליכקייט פון שרייבער אליין האט אים נישט אינטערעסירט.

וואס איז ער ווי א מיטגליד פון די געזעלשאפט? וואס פאר א שייכות האט די עוואלוציע פון די געזעלשאפט ווי ס'איז דערגאנגען ביזן היינטיגן טאג צו די טראגעדיע וואס מיר לעבן דורך ביי דעם היינטיגן טאג? און די הארבע קשיא שטעלט ער זיך אין זיינע ביכער, און דער ליינער דער נייער ליינער גייט מיט, דער יונגער ליינער גייט מיט מיט דעם יונגן שרייבער אין אמעריקע, אבער דער עלטערער דור וואס געדענקט נאך אז דער אמעריקאנער ליינער האט זיך באצויגן נאכלעסיג צו זיין שרייבער, פרעגט אפ דעם נייעם אויפשטייג אויף די ארענע

היינטיגע צייטן ווען די וועלט עפנט אויף אזעלכע נייע וויסטעס, וויסנשאפטליכע נייע האריזאנטן, ווען בכלל מענטשן זענען נישט זיכער פון מיטן מארגנדיגן טאג, ווען מען רעדט וועגן וועגן שוץ קעלערן צו אנטלויפן פון פון א גרויסן געפלאנטן צוגעגרייטן ציוויליזאציע זעלבסמארד, וואס קען דאס בוך אונז געבן? אויף וואס דארף מען דאס בוך אינגאנצן? וואס דארף מען ליטעראטור היינטיגע צייטן. בכלל, היינט איז דאך די העגאמאניע פון וויסנשאפט, די וויסנשאפט האט דאך איבערגענומען די גאנצע הערשאפט איבער די מענטשליכע מוחות. אט איז הערשט פארגעקומען טאקע די טעלעוויזיע וואו איך בין אויפגעטראטן אלס יונגער סטאר, אין דער טעלעוויזיע איז טאקע געווען די טעמע וויסנשאפט און פאעזיע. די היינטיגע צייט. פאדערט א חשבון צי קען מען עפעס מאכן א שטיקל שידוך צווישן ליטעראטור, צווישן פאעזיע לאמיר זאגן, און צווישן דער וויסנשאפט. און ס'איז דא א גרויסער טייל פון דער מענטשהייט וואס האלט אז די ליטעראטור איז געבליבן הינטערשטעליג, די ליטעראטור האט באנקראטירט, די ליטעראטור האט גארנישט צו זאגן דעם נייעם מענטשן פון אונזער דור, און דערפאר הייבט מען אן אפפרעגן וואס איז אזוינס די נויטווענדיגקייט בכלל ביים היינטיגן טאג צו רעדן וועגן ליטעראטור, און דא קומט א צווייטע פראגע, אויב שוין יא ליטעראטור, וואס דארף מען עפעס אידישע ליטעראטור? אידישע ליטעראטור דאך אוודאי א לוקסוס, א אז אויב ליטעראטור אליין שטייט אונטער א גרויסן פראגע צייכן. מוז מען זיך טאקע אנשטרענגן ביים היינטיגן טאג און שרייבן אידישע ליטעראטור? קודם כל, וואס מיינט אזוינס ליטעראטור? ליטעראטור מיינט ער איבערגעבן דעם דיאלאג צווישן מענטש און מענטש. א מענטש רעדט און א מענטש ענטפערט. א מאן רעדט און א פרוי ענטפערט. א גרויסע געראנגל. דאס איז ליטעראטור. ליטעראטור איז ווי דראמע, קאנפליקט. אז אויב אבער מייסטע אידן האבן אויפגעהערט רעדן אידישן דיאלאג, מען רעדט שוין נישט איינער מיטן אנדערן אויף אידישן דיאלאג, נאר זיי רעדן אויף אנדערע לשונות, און אויב זיי רעדן אידישן דיאלאג איז שוין גלייך אז זיי זאלן עס נישט רעדן, ווייל ס'איז אזוי גערעדט אז מ'איז פשוט מבייש דאס אייגענע לשון, פרעגט זיך א פראגע, וואס קען דער אידישער שרייבער ביים היינטיגן טאג טוען פון וואנען זאל ער קנעטן אטע די נייע די פערזענליכקייטן די מענטשן וואס פאר א ווערטער זאל ער זיי אריינלייגן אין מויל אריין דעם נייעם מענטש דעם נייעם איד ווען דער נייער איד האט אויפגעהערט רעדן דאס לשון פון זיין בוך וואס ער שרייבט אויף דעם איז דא איין תירוץ אויף דעם איז דא אן אלטער אידישער תירוץ דער אלטער אידישער תירוץ איז געווען זעהט איר דאך זעט, זעט איר דאך. ס'איז, איר דענקט עס איז נישט נויטיג, און מיר דארפן שוין כמעט נישט האבן, אבער מען שרייבט, און עס גייען ארויס קיין עין הרע ביכער, און עס גייען ארויס גוטע ביכער, און אידן, אידישע שרייבער, שרייבן די דאזיגע ביכער הערנדיג ארום זיך. אטע די אלע יללה'דיגע טענער אז מען דארף עס שוין נישט האבן. און פון דעם שטאנדפונקט זענען אטע די אידישע קינסטלער וואס זיצן און צערטלען דאס אידישע ווארט ביים היינטיגן טאג, און שאפן כמעט א יש מאין קינסטלעריש, ווייל די אויערן האבן אויפגעהערט הערן דאס אידישע ווארט, בלויז דער דמיון.

איז קיין איין לשון אויף דער וועלט נישט אונטערגעגאנגען. פארקערט, ס'זענען אויפגעקומען נייע לענדער, וואו מ'האט גענומען די ארעמע דיאלעקטן און ס'זענען געשאפן געווארן נייע לשונות, ס'זענען געשאפן געווארן אלפאבעטן נייע, גראמאטיקעס נייע, און פארשידענע שפראכן איבער די גאנצע וועלט, אין סאוויעטן פארבאנד, אין אפריקע, אין פארווארפענע טיילן פון אזיע זענען צוגעקומען צו די איבער דריי טויזנט שפראכן וואס זענען דא אויף דער וועלט, זענען צוגעקומען לעצטנס מסתמא וואסערע הונדערט און פופציג נייע שפראכן, נישט נאר דיאלעקטן, און איך קען זיך נישט דערמאנען אז אין די פופציג יאר זאל א שפראך האבן אונטערגעגאנגען. ס'איז פארהאנען בלויז א שפראך, איין שפראך. וואס זענען פארהאנען ארום איר, וואס איך האב אמאל גערופן אונטערגענגסטער, וואס שטופן זי צום אונטערגאנג. אבער דאס קיין לשון א לשון זאל אונטערגיין? איך האב עס נישט געהערט. וועלכע בארבארן לאזן היינט א לעבעדיג לשון אונטערגיין? דאס איז נישט מיט טויזנטער יאר צוריק, ווען לשונות זענען אונטערגעגאנגען און גאנצע ציוויליזאציעס זענען אפגעווישט געווארן. אמת, מיר האבן עס אויך דורכגעמאכט, און אויף אזויפיל טאקע. אויף אזויפיל טאקע זענען מיר אונטערגעגאנגען אין לשון, אויף אזויפיל אויף וויפיל מיר זענען אפגעווישט געווארן, וואס דאס איז א באזונדער קאפיטל, אבער אז א לשון זאל אונטערגיין, קיינמאל נישט. באוואפנט מיט דעם אפטימיזים אז אידיש גייט נישט אונטער, נאר אידיש לעבט דורך א געוויסע טראגיק, אדער לעבט דורך א געוויסע שקיעה,

פארטונקלונג, ווייל זיי ווייסן אז מען וועט ביי זיי מאנען, אויפמאנען דין וחשבון, נישט נאר ביי זיי, נאר ביי דעם דור וואס האט געוואלט פארטאכלעווען אזא מין אוצר, וועט מען עס אמאל אויפמאנען, און זיי ווי די הויפטן, ווי די מענטשן וואס דאגה'ן פאר אזעלכע זאכן, זיצן זיי ביי זיך אין די קאבינעטן. און מען שאפט זיך א וואונדערליכע, כ'וואלט געזאגט א ממשות'דיגע אילוזיע אז דאס אידישע ווארט לעבט אין מיליאנען מיילער, ווייל אנדערש וויאזוי וואלטן אט די אידישע שרייבער געקענט שאפן אט די קינסטלערישע ווערטן וואס זיי שאפן? וויאזוי וואלטן זיי געקענט שרייבן אט די לידער? ווי נאך וואלטן זיי געקענט האבן אזא מין פיעטעטישע. באציאונג כמעט צו יעדן ווארט, ווען זיי וואלטן זיך נישט געקענט שאפן אטע די ארומיגע גרויסע אילוזיע אז ס'לעבט, אבער ס'לעבט, ס'איז בלויז אטע די הפסקה, און אין דער הפסקה טאר נישט פארשוויגן ווערן דאס אידישע ווארט אדער די אידישע ליטעראטור. קומען מיר צו נאך א פראגע. פרעגט עמיצער א פראגע, וואס זענען די קוואליפיקאציעס פאר א אידישן שרייבער פון אונזער דור? אויכעט אזא מין לייכט פראגעלע, וואס זענען די קענצייכנס? לויט וועלכע מען זאל קענען זען אז דאס איז א אידישער שרייבער פון אונזער דור. א אידישער שרייבער פון אונזער דור דארף אויף זיך טראגן א גרויסע משא, א משא פון דעם היסטארישן זיכרון, א מעשה פון דער גרויסער אנזאמלונג פון יידישע קולטור, און א מעשה פון גרויסע ווייטיגדיגע דערמאנונגען ביים היינטיגן טאג, וואס מען קען נישט און מען טאר נישט און מען דארף נישט אפטרייסלען, און א מעשה פון וועלט קולטור, ווייל יידישע שרייבער שרייבן נישט אויף יידיש אפאלאגעטיש, ווייל זיי שרייבן יידיש,

און זאגן איך בין דא, אונטערגעשטראכן אונטער יעדן ווארט איך בין דא, אויפהייבן דעם קאפ טראגנדיג אזא מין עול פון אזויפיל אויף די פלייצעס, און אז מען זעהט אין דעם שרייבער אפילו דעם פיין פון אויפהייבן דעם קאפ. ווען מען זעהט דעם גרויסן אנשטרענג פון אויפהייבן זיך איבער דעם וואס ליגט אויף די פלייצעס, ווארפנדיג א בליק סיי אויף דער גרויסער אידישער וועלט, אויף דעם גרויסן אידישן געשיכטליכן אפלויף, אויף אלץ וואס עס טוט זיך ביים היינטיגן טאג אין דער וועלט, אויף שייכות פון וועלט צו איד און פון איד צו וועלט. און אויף די דאזיגע ציטירליכע זכרונות וואס הענגען ווי, נישט ווי שפינוועב נאר ווי זייד געוועב אין די מוחות פון אידישן שרייבער, ווען מען זעהט דעם דאזיגן געראנגל פון אויסגלייכן זיך און פון ווערן ער, האט ער די קוואליפיקאציעס צו זיין א שרייבער פון אונזער דור. איז פרעגט א איד וואס באטייט די געוואלדיגע עקשנות ארום אידיש, איז טאקע אידיש אזא הייליגע זאך? משה רבינו האט נישט גערעדט קיין אידיש, דער רמב"ם האט נישט גערעדט קיין אידיש, רש"י האט אויך נישט גערעדט קיין אידיש,

אונזער געראנגל און אונזער קאמף פאר אידיש אין מדינת ישראל שטראמט ארויס פון גרויס ליבשאפט צו מדינת ישראל. מיר ווייסן אז מדינת ישראל וועט ארעמער ווערן אויב זי וועט נישט געבויט ווערן מיט די טויזנט יאר אידישע ציוויליזאציע, ווייל די טויזנט יאר אידישע ציוויליזאציע מיינען נישט בלויז. טויזנט יאר ווען אין די געטאס זענען איינגעקלאמערט געווארן און איינגעענגט געווארן טויזנטער מענטשן אויף א שטח וואו בלויז צען מענטשן האבן געקענט לעבן, און ווען נישט די מערדערליכע טאטאלע אויסרעכנונגן סטאטיסטישע אויסצוראטן די דאזיגע אידן שפעטער ווען מען האט געזען דעם געוואלדיגן ווידערשטאנד מאראליש, היגיעניש. מען האט געזען דעם געוואלדיגן ווידערשטאנד און מען האט גענומען, מען האט אזש סטאטיסטיש אויסגערעכנט וויאזוי אויסצוראטן דאס דאזיגע פאלק. איז אין דעם דאזיגן אומקום האט זיך געראנגלט, איך רעד נישט דא וועגן געטא אויפשטאנד אדער געטא ווידערשטאנד, איך רעד וועגן טאג טעגליכן מעשלעסיגן ווידערשטאנד. האבן זיך געראנגלט הונדערטער טויזנטער אידן מיט זייער אייגענער בטחון אז זיי מוזן דאס דורכלעבן. איך האב לעצטנס געשריבן וועגן עטליכע חורבן ביכער. מען ליינט אט א די דאזיגע חורבן ביכער און איר פילט איר פילט ווי צו פאלן באמת אויף די קני מיט א געוואלדיגן יראת הכבוד. פאר אזא מין פאלק וואס האט אין די געטאס געשאפן ישיבות און וועלטליכע שולן און קאנצערטן און און און זיי האבן געדאווענט און זיי האבן געלערנט און מען האט געהערט דאס קינדערישע קול יעקב האט מען געהערט קלינגען אין די געטא די גאנצע צייט און מען האט זיך געאמפערט און מען האט זיך געקריגט וועגן אידיש און העברעיש העברעיש און אידיש און פארטייען און אלץ. מען האט מען האט הייסט עס געגלויבט אז מען וועט עס בייקומען. פון וואנען איז געקומען דער דאזיקע איד? ער איז נישט אראפגעפאלן פון מארס. דער דאזיקע איד איז א רעזולטאט פון טויזנט יאר אידישע ציוויליזאציע. דער נייע איד איז נישט דער דור המדבר פון אמאל, וואס איז געווען פאר'משפט אויסצושטארבן איידער ער קומט אריין אין לאנד אריין. דער נייער איד איז א טייל פון דעם גרויסן אידישן כח, דאס זענען די וויטאמינען אונזערע פון אויסהאלט, פון אויסשטייענדיגקייט, און דערפאר אויב ישראל זאל זיך חלילה פארגינען, צו באזייטיגן אט אט דאס וואס דער איד שטעלט מיט זיך פאר, וועט זיך מדינת ישראל טון א גרויסע עוולה, און אזוי ווי מיר ווילן נישט אז מדינת ישראל זאל בא'עוול'ט ווערן, און אזוי ווי מיר האלטן אז ס'איז געווען איינע פון די שענסטע ניסים וואס מדינת ישראל איז געשען אין אונדזער דור, ווען מיר האבן נאך דא ברידער צו וועמען מיר קענען רעדן. ווייל ס'וועט אפשר קומען א צייט שפעטער ס'וועט זיין אשר לא ידע את יוסף. דערווייל האבן מיר דארט ברידער וואס האבן אליין מיט אונז מיטגעלעבט און מיטגעקעמפט. איך האב נישט קיין שום טאלעראנץ פאר דעם ווען איך הער ווען מען זאגט מיר פארוואס פירט איר נישט איין בעסער אידיש ביי זיך אין אמעריקע? וואס האט איר צו ישראל? דער ענטפער איז א פשוט'ע. ס'איז אונז נישט געלונגען, מיר האבן געטון אלץ וואס מיר האבן געקענט, מיר טוען אויך איצטער אויכעט, מיר גיבן נישט אויף, מיר גראבן, מיר אקערן שטייניגע ערד, מיר האבן עס געטון די גאנצע צייט, אבער וואס הייסט איר, און אז ס'איז אונז נישט געלונגען דא אויך, וואס הערט זיך ביי אייך? זיי, איר, און מיר, ס'איז איין זאך, זיי זענען די זעלביגע ברידער און שוועסטער, זיי זענען מחוייב אליין איבערצופלאנצן און אריינצונעמען און געבן חשיבות אט דעם אידיש וואס מיר האלטן אז ס'איז נישט בלויז לשון, ווייל אידישיזם איז שוין לאנג כמעט אויף דער וועלט נישטא.